זאגט די משנה, כל מצוה שהיא תלויה בארץ, יעדע מצוה וואס איז אפהענגיג בארץ, דא איז דא א דיוק, ס'האט געדארפט שטיין שהיא תלויה בקרקע, אז די מצוה איז פארבינדן מיט דער ערד, אז שטייט נאר דאס ווארט בארץ, לערנט די גמרא אין די הוה אמינא פשט אז דער פסוק האט עס אנגעהאנגען בביאת הארץ, אז ביי דער מצוה שטייט כי תבואו כי יביאך, אינה נוהגת, גייט די מצוה נישט אהן אלא בארץ, נאר אין ארץ ישראל, ושאינה תלויה בארץ, די מצוה וואס איז נישט פארבינדן בארץ, ווי מיר לערנען יעצט אין די הוה אמינא, שטייט דארט נישט דערמאנט דאס לשון כי תבואו כי יביאך, נוהגת גייט עס אהן בין בארץ בין בחוץ לארץ, סיי אין ארץ ישראל סיי אין חוץ לארץ, חוץ מן הערלה והכלאים, ערלה און כלאים כאטש ס'תלויות בארץ, דאך גייען זיי אהן אין חוץ לארץ, ערלה, דאס איז הלכה, ווי די גמרא וועט ווייטער זאגן וואס איז דער פשט הלכה, צי מען מיינט הלכה למשה מסיני, אדער מען מיינט הלכתא מדינה, הלכתא מדינה הייסט מען האט זיך אזוי איינגעפירט, און כלאים כלאי הכרם גייט אהן מדברי סופרים, ר' אליעזר אומר, ר' אליעזר זאגט, אף החדש. ירושלמי פרעגט, זאל ער אויכעט לערנען חלה, אז חלה גייט אן בין בארץ ובין בחוץ לארץ. כ'קען דאך נישט זאגן. ווייל אין בחוץ לארץ איז עס נאר מדרבנן דעריבער לערנט ער נישט, כלאים איז דאך אויך נאר מדרבנן. ענטפערט די ירושלמי, חלה גייט נאר אהן בעיסת ישראל, אבער אין א טייג וואס א גוי מאכט גייט נישט אהן דער דין חלה, און דא לערנט מען דא אזעלכע זאכן וואס זיי גייען אהן סיי בשל ישראל סיי בשל עכו"ם.

אף החדש מלאכלו לפני עומר, דער דין איז, אלעס וואס איז געווארן נשרש אין דער ערד, איינגעווארצלט אין דער ערד, פאר זעכצן טאג אין חודש ניסן, און כ'האב עס אפגעשניטן ווען ס'איז אויסגעוואקסן, הייסט עס חדש, איך קען עס נישט עסן ביז וואנען כ'בין מקריב דעם עומר דעם זעכצנטן טאג פון ניסן, דאס איז בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים איז מדין תורה מעג מען עס עסן שוין פון זעכצנטן טאג אהן עצם היום הזה דער טאג איז מתיר, נאר פון די תקנה פון רבי יוחנן בן זכאי מעג מען עס ערשט עסן אין זיבעצנטן טאג. גמרא. פרעגט די גמרא, מאי תלויה מאי שאינה תלויה, וואס הייסט דאס תלויה וואס הייסט אינה תלויה?

אזוי ווייזט דאך אויס עס לשון פון דער משנה, ווען די משנה זאגט כל מצוה שתלויה בארץ, שטייט נישט שתלויה בקרקע. אויב אזוי איך דארף פרעגן א קשיא, והרי תפילין ופטר חמור דכתיב בהן ביאה, דארט שטייט דערמאנט ביאה, ונוהגין בין בארץ בין בחוץ לארץ, און דאס גייט אן סיי בארץ סיי בחוץ לארץ. ביי פטר חמור שטייט אין פרשת קדש לי והיה כי יביאך, און ביי תפילין שטייט אויך אזוי. און דאך גייט עס אן בין בארץ בין בחוץ לארץ, רש"י זאגט פון וואנען ווייסן מיר תפילין גייט אן בחוץ לארץ, מיר טרעפן דאך אסאך רבנים אמוראים אין בבל וואס האבן געלייגט תפילין, די תוספות איז מסביר דו קאנסט נישט פארענטפערן דאס זיי האבן געלייגט תפילין נאר מדרבנן, אבער די קשיא איז דאך קשיא, אפילו די זאכן וואס איז דרבנן דארף דאך שטיין אין די משנה, איך זע דאך ער רעכנט דא ערלה אין דער משנה, וואס אנדערע ווילן זאגן אז ס'איז נאר דער איסור מדרבנן. אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, הכי קאמר, אזוי איז דער פשט פון דער משנה, כל מצוה שהיא חובת הגוף, דיע מצוה וואס איז א חוב אויף דעם גוף פון מענטש. ווי תפילין, ציצית, דאס ליגט נישט אויף דער ערד צי אויף די זאכן וואס וואקסן פון דער ערד, נאר אויפן גוף פון מענטש, ווי שבת, תפילין, עבודה זרה, פטר חמור, מילה, עריות, נאך אזעלכע זאכן. נוהגת, גייט די מצוה אן בין בארץ בין בחוץ לארץ, סיי אין ארץ ישראל סיי אין חוץ לארץ, חובת קרקע, די מצוה וואס ליגט אויף דער ערד, אדער דאס וואס וואקסט ארויס פון דער ערד, תרומת ומעשרות, חלה, לקט, שכחה, פאה, דאס איז דאך גידולי קרקע, עס גייט אן אויף דאס וואס וואקסט אין דער ערד. שביעית איז א מצוה וואס גייט אן אין דער ערד, איך טאר נישט ארבעטן די ערד. אדער חדש ערלה, דאס איז דאך מצוות וואס די מצוות גייען אן אין גוף קרקע, אינה נוהגת גייט די מצוה נישט אן אלא בארץ, נאר אין ארץ ישראל, שטעלט זיך אויף אזוי א שאלה, האט זיך די משנה געדארפן זאגן מיט דעם לשון כל מצוה שהיא תלויה בקרקע, פארוואס שטייט עס לשון שהיא תלויה בארץ? איז דער תוס' יום טוב פארענטפערט, ס'זאל שטיין שהיא תלויה בארץ וואלט איך געקאנט מיינען דווקא ס'איז פארבינדן מיט דער ערד, אבער גידולי קרקע וואלט איך נישט געוויסט אז דאס גייט נישט אן נאר בארץ, דעריבער לערנט ער מיר מיט דעם לשון בארץ, דאס מיינט מען סיי תלויה בקרקע און סיי תלויה בגידולי קרקע. רש"י, פרעגט די גמרא, מנא הני מילי, פון וואנען ווייסן מיר אז חובת הגוף גייט אן בין בארץ בין בחוץ לארץ, און חובת קרקע גייט נאר אן אין ארץ ישראל? דתנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, שטייט אין פסוק, אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ, זאגן מיר אזוי, אלה החוקים אלו המדרשות, דאס מיינט מען דאס וואס די חכמים טוען דרש'ענען, והמשפטים אלו הדינים, די דינים וואס שטייען בפירוש אין די תורה. אשר תשמרון וואס איר זאלט היטן זו משנה ולעשות זו מעשה, דאס איז דאך די טואונג, איז די תשמרון לעשות די איר זאלט טון איר זאלט לערנען וועט איר קענען טון. בארץ יכול איך קען מיינען כל המצוות כולם לא יהיו נוהגים אלא בארץ, אלע מצוות גייען אן נאר אין ארץ ישראל, תלמוד לומר שטייט דארטן אין פסוק כל הימים אשר אתם חיים על האדמה שטענדיג ווען איר לעבט, דאס הייסט בין בארץ בין בחוץ לארץ, אי כל הימים, כ'זאל נאר האבן דעם כל הימים, יכול קען איך מיינען יהו נוהגים אז אלע מצוות גייען אהן בין בארץ בין בחוץ לארץ, תלמוד לומר שטייט דארט אין פסוק בארץ אחר שריבה הכתוב, די כל הימים קומט דאך מיר זאגן און מיט דעם גייט אן די מצוות סיי בארץ סיי בחוץ לארץ ומיעט, און די בארץ קומט מיר זאגן נאר אין ארץ ישראל, וויאזוי קען איך פארענטפערן דעם פסוק? צא ולמד דארף איך אפלערנען אויף וועלכן זאגט דער פסוק דעם ריבוי כל הימים, און אויף וועלכן זאגט דער פסוק נאר בארץ. טא לערן אפ אויף וועלכן זאגט דער פסוק כל הימים, ממה שאמור בענין, דאס וואס ווערט דערמאנט דערלעבן אין דעם ענין, דערלעבן אין דעם ענין. שטייט אבד תאבדון, דארט מיינט מען דאך איר זאלט פארלירן די עבודה זרה כל הימים אשר אתם חיים, דער הלכה אז דבר הלומד מענינו אז איך לערן אפ פון דעם וואס שטייט אין דעם ענין אז דאס גייט ארויף ס'זאל זיין גלייך צו דעם ענין, דאס איז איינס פון די י"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, טו איך אפלערנען פון דא אויף אומעדום, אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם וגומר, מה עבודת אלילים מיוחדת שחובת הגוף, עבודה זרה איז חובת הגוף, ונוהגת און ס'גייט אן בין בארץ בין בחוץ לארץ. ווייל עס שטייט דאך כל הימים דארטן, אף כל, אזוי יעדע זאך, שהיא חובת הגוף, וואס א חוב אויף די מענטש, נוהגת, גייט עס אהן, בין בארץ בין בחוץ לארץ. רשי, אין דער משנה האבן מיר געלערנט חוץ מן הערלה והכלאים, דאס הייסט אלע מצוות וואס זענען תולה בארץ גייען אהן נאר בארץ, א אויסנאם איז ערלה און כלאים, כאטש ס'תולה בקרקע דאך גייט עס אהן אין חוץ לארץ אויך, נאכהער שטייט אין דער משנה, רבי אליעזר אומר אף החדש. איבעיא להו, האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, רבי אליעזר, לקולא פליג? רבי אליעזר גייט מקיל זיין? ער גייט זאגן אז חדש גייט נישט אהן אין חוץ לארץ? דאס הייסט אז די אף החדש גייט ארויף אויף די רישא אז כל מצוה שתלויה בארץ אינה נהוגת אלא בארץ או לחומרא פליג, רבי אליעזר גייט מוסיף זיין אויף דעם חוץ חוץ מן ערלה וכלאים און אויכעט חוץ פון חדש איז די גמרא מפרש צי זאגן מיר לחומרא פליג. רבי אליעזר גייט מחמיר זיין והכי קאמר תנא קמא, אזוי האט געזאגט דער תנא קמא, חוץ מן הערלה ומן הכלאים, ערלה און כלאים כאטש ס'תלויה בקרקע, דאך גייט עס אן אין חוץ לארץ. דהלכתא גמירי לה. אף על גב דאיכא למימר חובת קרקע היא, כאטש איך קען דאך זאגן אז ערלה און כלאים איז חובת קרקע, זאל עס נישט אנגיין אין חוץ לארץ, דאך גייט עס אן אין חוץ לארץ. אבל חדש, אבער דער איסור וואס מען טאר נישט עסן די נייע תבואה פאר הקרבת עומר, בארץ אין, דאס גייט נאר אן אין ארץ ישראל, בחוץ לארץ לא, אין חוץ לארץ גייט עס נישט אן, מאי טעמא, וואס איז דער טעם, מושב, שטייט דאך דערמאנט ביי חדש מושבותיכם, נאך ולחם וקלי וכרמל, לא תאכלו עד עצם היום הזה ווערט דערמאנט מושבותיכם, מיינט מען נישט די מושבותיכם צו זאגן בכל מקום שאתם יושבים, נאר עס מיינט צו זאגן לאחר ירושה וישיבה משמע אז אפילו אין ארץ ישראל איז מען נישט געווארן מחויב אין דעם דין פון חדש די פערצן יאר. וואס דער משכן איז געווען אין גלגל, וואס זיבן יאר האט געדויערט מ'האט איינגענומען די לאנד, און זיבן יאר מ'האט זיך צוטיילט, דעמאלט איז נישט געווארן נאך די חיוב. ווען איז געווארן די חיוב? נאכדעם האט זיך באזעצט ירושה וישיבה און יעדער האט דערקענט זיין חלק. ואתא רב לעזער למימר, קומט רב לעזער און ער זאגט, אף חדש נוהג בין בארץ בין בחוץ לארץ, חדש איז אויך דער דין גייט אן סיי בארץ סיי בחוץ לארץ, מאי טעמא מושב, ער לערנט דאס וואס שטייט דארטן מושבותיכם ביי חדש, איז בכל מקום שאתם יושבים, זאגט ער אז ס'איז אפילו דא אין דעם חוץ דריי זאכן, ערלה, כלאים און אויך חדש. או דילמא אדער לקולא פליג, רב לעזער גייט מקיל זיין, והכי קאמר תנא קמא, דער תנא קמא האט געזאגט אזוי, חוץ מן הערלה והכלאים, א אויסנאם איז ערלה און כלאים, כאטש איך קען דאך זאגן ס'איז תלוי בקרקע זאל עס אנגיין נאר אין ארץ ישראל. דהלכתא גמירי לה. מיר האבן אויף דעם א הלכה, עס גייט אן אין חוץ לארץ. וכל שכן חדש, חדש איז אוודאי און אוודאי גייט אן אפילו אין חוץ לארץ. דמושב שטייט דאך דארט ביי חדש מושב, כל מקום שאתם יושבים משמע. איז מושב מיינט מען צו זאגן וואו ער געפינט זיך, צי ער געפינט זיך בארץ צי ער געפינט זיך בחוץ לארץ, גייט אן דער דין פון חדש. ואתא רב לעזער למימר, קומט נאכער רב לעזער צו גיין און ער זאגט, חדש אינו נוהג אלא בארץ, חדש גייט נאר אן אין ארץ ישראל. דמושב, דאס וואס שטייט בלחם וקלי וכרמל לא תאכלו, ווערט דארט דערמאנט מושבותיכם לאחר ירושה וישיבה משמע דער פסוק קומט מיר זאגן אז אפילו אין ארץ ישראל ווערט מען ערשט מחויב אין דעם דין פון חדש דווקא נאכדעם וואס מען דורכגייט די זיבן יאר פון ירושה, וואס מען האט איינגענומען די לאנד אין די זיבן יאר פון ישיבה, וואס יעדער איינער האט שוין דערקענט זיין חלק, דאס הייסט פערצן יאר נאכדעם ווי מען איז אריינגעקומען אין לאנד, דעמאלט ווערט די חיוב חדש. ומאי אף, דאס וואס רב לעזער זאגט אף, אקמייתא, דאס גייט נישט ארויף אויף דעם חוץ מן הערלה והכלאים, ניין, אויף דעם גייט עס נישט ארויף, נאר עס גייט ארויף אויף דעם אנפאנג, דאס וואס איז געשטאנען, כל מצוה שתלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ, יעדע מצוה וואס איז תלוי בקרקע גייט נאר אן אין ארץ ישראל, און רב לעזער האט געהערט די תנא קמא זאגט אז חדש גייט זיך ארום אין חוץ לארץ, זאגט ער ניין, אף החדש, אויך חדש, ווייל חדש איז דאך תלוי אין קרקע, דאס הייסט אין גידולי קרקע, גייט עס נישט אן נאר בארץ. איי עס שטייט דאך דארט דערמאנט מושבותיכם, מושבותיכם מיינט מען נישט צו זאגן אז די דין חדש גייט אן אומעדום בין בארץ בין בחוץ לארץ, נאר מושבותיכם גייט מען זאגן אז אפילו מען קומט אריין אין ארץ ישראל, ווען ווערט ער מחויב פון דין חדש? לאחר ירושה וישיבה. רש"י. תא שמע, כ'וועל זיך פושט זיין די שאלה, דאמר אביי, אביי האט געזאגט, מאן תנא דפליג עליה דרב לעזער, ווער איז דאס די תנא וואס קריגט אויף רב לעזער'ן? רבי ישמעאל היא, דאס איז דער תנא, דער תנא קמא פון אונזער משנה וואס ער קריגט אויף רב לעזער'ן, און מיר ווייסן אז ר' ישמעאל האלט, ווי מיר וועלן באלד ווייטער זען, אז דאס וואס שטייט דאס ווארט מושבותיכם מיינט מען לאחר ירושה וישיבה, ממילא וועט אויסקומען אז לויט ר' ישמעאל'ן וואס ער איז דער תנא קמא פון דער משנה, גייט חדש נאר אן בארץ. קומט רב לעזער צו גיין און זאגן אף החדש, אזוי ווי ערלה און כלאים גייט אן בין בארץ ובין בחוץ לארץ איז חדש האט דעם זעלבן דין ווי ערלה און כלאים און עס גייט אן בכל מושבות אפילו אין חוץ לארץ אויך, איז דאך פון דעם א ראיה אז איך זאג די תנא קמא איז רבי ישמעאל אז רב לעזער איז מחמיר, ווי האבן מיר דעם רבי ישמעאל'ן דתניא מיר האבן געלערנט, רבי ישמעאל ווערט דערמאנט ביי דעם דין, מיר וועלן פריער מקדים זיין זאכן וואס עס זענען טאקע באוויסט אלעמען, אבער מען דארף עס נאכאמאל איבער חזר'ן, ווען מען האט אויפגעבויט די משכן, די פערציג יאר וואס די אידן זענען געווען אין מדבר האט מען גע'אסר'ט במות, ביז דעמאלט מען האט אויפגעבויט דעם משכן האט יעדער געקאנט מאכן ביי זיך אין חצר א במה און מקריב זיין א קרבן, אזוי טרעפט מען ביי נוח'ן, ביי אברהם יצחק ביי יעקב, מיר טרעפן ביי די שופטים ווערט דערמאנט, מען האט אויפגעבויט דעם משכן, אלע אידן זענען געווען גרופירט ארום דעם משכן, דעמאלט איז שוין געווען צוגעקומען נאך א זאך קרבנות ציבור אויכעט, א קרבן יחיד האט מען געמוזט ברענגען צו דעם משכן. פערציג יאר אזוי געוועזן, נאכער מ'איז געקומען אין גלגל, די פערצן יאר פון ירושה ישיבה, ווען די משכן איז געווען אין גלגל, די אידן זענען געווען פונאנדער געשפרייט, האט מען ווידער מקריב געווען, מתיר געווען מקריב צו זיין אויף במות, נאך גלגל האט מען אויפגעבויט א, די גמרא רופט עס אן אנדערע ערט א בית אנדערע ערט א משכן, ווענט האט מען געמאכט קיין קרשים איז נישט געוועזן נאר יריעות איז געווען אויבן, משכן שילה משכן שילה איז געשטאנען דרײַ הונדערט נײַן און זעכציק יאר. ווען ס'איז מ'האט אויפגעבויט משכן שילה ס'איז שוין געווען לאחר ירושה וישיבה איז צוריק געווארן גע'אסר'ט מקריב צו זיין אויף במות נאכדעם איז געווארן געפאנגען אין די צייטן פון עלי'ן דער ארון און מ'איז געוועזן דער ארון געוועזן אין נוב געווען אין גבעון דאס האט געדויערט זיבן און פֿופֿציק יאר, די זיבן און פֿופֿציק יאר האט מען ווידער מתיר געווען מקריב צו זיין אויף במות, נאכער האט שלמה המלך אויפגעבויט דעם בית המקדש און ס'איז געווארן גע'אסר'ט במות און מער איז מען עס נישט מתיר, ס'איז א שאלה א גוי לשמים מעג מקריב זיין א קרבן אויף א במה היינט אויך? האבן מיר דא א סך הכל ארום און ארום איז פערציג יאר און פערצן יאר און דריי הונדערט ניין און זעכציג און זיבן און פופציג איז עס צוזאמען פיר הונדערט אכציג יאר זייט די אידן זענען ארויס פון מצרים ביז מען האט אויפגעבויט דעם בית המקדש האט געדויערט פיר הונדערט און אכציג יאר דאס וואס מיר זאגן מ'האט מקריב געווען אויף א במה, אויף א במה האט מען נאר מקריב געווען א קרבן יחיד, א קרבן ציבור פארשטייט זיך דארט אויף במת ציבור. יעצט אין פרשת שלח ווערט דארטן דערמאנט כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, ווען איר וועט קומען אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם, וואס איך גיב צו אייך, שטייט דארט ווייטער דערמאנט אין פסוק ועשיתם אשה להשם אז איר וועט מאכן א קרבן צום אייבערשטן, צי דער קרבן וועט זיין א נדר צי דער קרבן וועט זיין א נדבה, איז דא א דין צו ברענגען מנחת נסכים, וואס איז די קודם וועלן מיר אפטייטשן וואס הייסט מנחת נסכים, נסכים ווערט דאך שטענדיג אנגערופן וויין, וואס מ'איז מנסך וויין אויפן מזבח, אזוי איז דאך געווען דער יעדן טאג איז דאך געווען נסכים, פארוואס הייסט די מנחה א מנחת נסכים, ווייל צוזאמען מיט דער מנחה האט מען אויך געדארפן ברענגען וויין, ווי עס ווערט דארטן דערמאנט אז אויב מ'האט געברענגט א כבש, האט מען געדארפן ברענגען איין עשרון סולת, און מען האט געדארפן ברענגען א רביעית ההין שמן, א הין האט צוועלף לוג, א רביעית ההין דריי לוג, און פון די ביידע זאכן פון דעם סולת מיט דעם שמן האט מען געמאכט א מנחה, און א חוץ דעם האט מען געדארפן ברענגען א רביעית ההין יין, די יין האט מען געגאסן דארטן אין די ספלים וואס זענען געווען אויף דעם מזבח. און די אנדערע זאכן האט מען מקריב געווען א קרבן מנחה, נישט אראפגענומען קיין קומץ, מנחת נסכים פארברענט מען אינגאנצן, דאס איז ביי בן בקר, ביי א איל איז געוועזן צוויי עשרונים סולת, און שמן איז געוועזן נישט קיין רביעית ההין. נאר שלישית ההין, א דריטל הין, דאס הייסט פיר לוג, און יין איז געווען אזוי פיל וויפיל שמן, אבער דעם יין האט מען נישט אויסגעמישט, אויסגעמישט צוזאמען האט מען נאר דעם שמן מיט דעם סולת, עס הייסט מנחת נסכים ווייל עס איז געווען וויין אויכעט, ביי בן בקר איז געוועזן דריי עשרונים סולת, און שמן איז געווען א האלבע הין, און עס אויסגעמישט, און אחוץ דעם איז געווען דער יין די זעלבע זאך ווי שמן א האלבע הין, איז דא דא א שאלה אויף במת יחיד צי דעמאלט האט מען געדארפן האבן נסכים, פארשטייט זיך בשעת היתר הבמות צי דעמאלט איז געוועזן נסכים, רבי ישמעאל לערנט. אז ביי במת יחיד איז בכלל נישט געווען קיין נסכים, ווייל אין דעם פסוק ווערט דאך דערמאנט כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם, מיינט מען א במה וואס גייט אן צו אלעמען. אט וואס הייסט דאס? אבער נאר ביי א במת ציבור איז דא דער דין פון נסכים. איי שטייט דאך דערמאנט ביי די נסכים אויכעט מושבותיכם, אזוי ווערט דארט דערמאנט אין פסוק כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, זאגט רבי ישמעאל אזוי, אז אפילו אויף א במת ציבור האט א יחיד נישט געדארפן ברענגען קיין נסכים, ווען מושבותיכם לאחר ירושה וישיבה, דאס הייסט זייענדיג אין די מדבר, ווען א יחיד האט געברענגט א קרבן צו די משכן האט ער נישט געברענגט קיין נסכים, אין גלגל ווען ס'איז געווען א במת ציבור האט מען אויך נאכנישט געברענגט, ווען האט מיר א יחיד געברענגט די במת ציבור? דווקא ווען ס'איז געווען מושבותיכם לאחר ירושה וישיבה. די וואס זיי קריגן אויף רבי ישמעאל'ן, זיי לערנען אז אפילו אין די מדבר איז אויף א קרבן אויף א במת ציבור האט א יחיד געדארפן ברענגען נסכים. אויב אזוי קען איך דאך נישט טייטשן דעם מושבותיכם צו זאגן לאחר ירושה וישיבה, און טייטשן אשר אני נותן לכם דווקא במת ציבור, ווייל זיי האלטן דאך אויף א במת ציבור, האט אין די מדבר אויכעט א יחיד געברענגט נסכים טייטשן זיי אנדערש אז דער פסוק וואס שטייט ביי נסכים גייט מען מתיר זיין בכל מושבותיכם, נישט בלויז אויף א במת ציבור זאל מען ברענגען נסכים, נאר א במת יחיד אויכעט, ווייל פריער ווען מען געווען אין די מדבר האט דאך נישט עקזיסטירט קיין במת יחיד, דעמאלטס איז דאך געווען אסור מקריב זיין אויף די במה, זאגט א פוסק כסוואי אל ארץ מושבותיכם, ווען איר וועט שוין אריינקומען אין לאנד, זאלט איר מקריב זיין מושבותיכם, נישט בלויז אויף די במת ציבור, נאר אויך אויף במת יחיד אויכעט, אבער איז נאכאמאל, אויף א קרבן ציבור איז נישט דא קיין שום שאלה, א קרבן ציבור איז מען נאר מקריב אויף במת ציבור, האט מען שטענדיג זיכער געברענגט נסכים לויט יעדן איינעם, נאר די שאלה איז פאר א קרבן יחיד, א במת ציבור צו מ'האט דאס געברענגט אין די מדבר. און די זעלבע שאלה איז בשעת היתר הבמות שפעטער, צו מ'האט געברענגט נסכים אויף א במת יחיד. רבי ישמעאל לערנט אז מושבותיכם מיינט לאחר ירושה וישיבה, דעמאלט דארף מען ברענגען נסכים דווקא ווען אויף א במת ציבור אבער רבי עקיבא קען דאך אזוי נישט לערנען, ווייל רבי עקיבא לערנט אז אויף א במת ציבור האט א יחיד אויך געברענגט נסכים אין די מדבר, וואזשע דארף מען די פסוק מתיר זיין מען האט דאך שוין געברענגט פריער, דעריבער לערנט רבי עקיבא אז דאס וואס שטייט מושבותיכם גייט מען זאגן מען זאל ברענגען נסכים אויף א במת יחיד, דתניא מיר האבן געלערנט רבי ישמעאל זאגט דעריבער ווערט דערמאנט ביי נסכים מושבותיכם. ללמדך דיר צו לערנען, שכל מקום שנאמר בו מושב אומעדום ווי שטייט מושב, אינו דאס איז נישט אלא לאחר ירושה וישיבה דברי רבי ישמעאל אז נאר דווקא אפילו אין ארץ ישראל קען מען ברענגען נסכים א יחיד אויף במת ציבור דווקא לאחר ירושה וישיבה, נישט די טייטש איז פון מושבותיכם. כל מקום שאתם יושבים, א במת יחיד, אויכעט ניין, ווייל עס שטייט דאך אין פסוק אשר אני נותן לכם, נאר מושבותיכם קומט מען דערציילן, אפילו במת גלגל אין די פֿערצן יאר שכבשו וחלקו וואס איז דארט געוועזן, דאך דארט איז דאך געוועזן דער במת ציבור דער דער דער משכן, דאך איז מען נאך נישט געווארן מחויב פון נסכים, ווען איז מען געווארן מחויב די נסכים אויף א במת ציבור א קרבן יחיד? נאר לאחר ירושה וישיבה, ווען? ווען מען איז געקומען צו שילה נאך ירושה וישיבה, און נאכדעם ווי עס איז חרוב געווארן שילה, און מען האט שוין געמעגט מקריב זיין צוריק אויף א במה. האט מען דאך נישט געטארט ברענגען קיין נסכים בבמת יחיד, א במת יחיד קען מען נישט ברענגען קיינמאל קיין נסכים. אמר לו רבי עקיבא, האט רבי עקיבא געפרעגט רבי ישמעאל'ן, הרי שבת, גיב א קוק שבת, שנאמר בו מושבות, ביי שבת שטייט מושבות, ונוהג עס גייט אן בין בארץ ובין בחוץ לארץ, דו רבי ישמעאל ווילסט אפלערנען פון נסכים, אזוי ווי ביי נסכים איז לאחר ירושה וישיבה, ווילסטו גיין אפלערנען ביי חדש איז אויכעט לאחר ירושה וישיבה, ווייל ביי חדש שטייט אויכעט משבתיכם, זעסט דאך ס'איז נישט אזוי, שבת שטייט אויך לא תבערו אש בכל משבתיכם די היינטיגע פרשה, און דאך גייט עס אן בין בארץ בין בחוץ לארץ, איז די זעלבע זאך די משבתיכם פון נסכים, מיינט מען צו זאגן אומעטום. וואס מיינט מען צו זאגן אומעטום? אז אויף במות יחיד, וואס דאס גייט דאך אן בכל מושבות, זאל אויך אנגיין נסכים? איי וואס ווערט דארט דערמאנט מיט ביאת הארץ? ס'ווערט דערמאנט מיט ביאת הארץ, ווייל ביז יעצט ווען איך דער משכן איז געוועזן איז דאך געווען אסור במות, אבער יעצט דא, און ווען ס'איז געווען אסור במות איז דאך נישט געווען קיין דין מ'זאל מקריב זיין נסכים אויף במות יחיד, אבער יעצט דא אז מ'קומט אריין אין לאנד די פערצן יאר איידער ס'איז געווען די משכן שילה, מ'האט גערוט אין גלגל, מ'איז געווען טרוד אין די מלחמה, האט מען דעמאלט מתיר געווען די במה, קומט מיר דער פסוק דערציילן אז ווען איך בין דיר מתיר במת יחיד מעג מען האבן, דארף מען האבן נסכים, א ראיה איך קען נישט טייטשן משבתיכם אויף ארץ ישראל, דאס האסט דאך די ראיה פון וועלכן? פון שבת. אמר לו, האט רבי ישמעאל גענטפערט צו רבי עקיבא, שבת קל וחומר אתיא, אז שבת זאל אנגיין בין בארץ בין בחוץ לארץ, קען איך אבער האבן א קל וחומר. מה דאָך מצוות קלות, נוהגות, בין בארץ בין בחוץ לארץ, אַלע מצוות וואָס איז חובת הגוף, די לייכטע מצוות וואָס איז נישטאָ קיין זיין עונש, גייט אָן בין בארץ בין בחוץ לארץ, שבת חמירא לא כל שכן שבת איז האַרבער, מ'איז עובר שבת,

און וואס האלט רבי ישמעאל ס'ווארט משבתיכם לאחר ירושה וישיבה, וועט ער דאך טייטשן רבי ישמעאל אז חדש ווי גייט אן נאר אין ארץ ישראל. שמע מינה איז א ראיה, רבי אליעזר לחומרא פליג דאס וואס ער זאגט אף החדש, גייט ער זאגן אז משבתיכם מיינט מען בין בארץ בין בחוץ לארץ, איז לחומרא אז חדש גייט אן אומעטום. שמע מינה, איז טאקע אזוי די ראיה? פרעגט די גמרא, מכדי רבי ישמעאל, אהיכא קאי, אויף וועלכע זאך גייט ארויף רבי ישמעאל, וואס רבי ישמעאל זאגט ללמדך א לימוד פון דארט אויף אומעטום, אנסכים, ער רעדט דאך דארט ביי דעם נסכים, בנסכים ביאה ומושב כתיב בהו די פרשה הייבט זיך אן אין פרשת נסכים כי תבואו, ווערט דערמאנט עס לשון ביאה, אל ארץ מושבותיכם, ווערט דאך דארט דערמאנט אי ביאה אי מושבות, ממילא ווי קען איך פון דארטן אפלערנען אז אן ארט וואס דארט שטייט נישט דאס לשון ביאה נאר דארט שטייט נאר דאס לשון מושב, טאקע דא ווי שטייט ביאה און מושב איז טאקע לאחר ביאה ירושה וישיבה, אבער דא ווי שטייט מושב פארוואס זאל איך אזוי א זאגן? ענטפערט די גמרא אז רבי ישמעאל מיינט טאקע אזוי א צו זאגן הכי קאמר ללמד אפצולערנען שכל מקום שנאמר ביאה ומושב אומעטום ווי ס'ווערט דערמאנט ביאה און מושב וואס איז גלייך צו נסכים וואס דארטן שטייט כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אינו איז דאס נישט אלא לאחר ירושה וישיבה דברי רבי ישמעאל און ביי חדש שטייט דאך דערמאנט סיי ביאה און סיי מושב איז דאס אויך מחויב נאר אין ארץ ישראל דער פסוק מיינט צו זאגן לאחר ירושה וישיבה. פרעגט די גמרא אי הכי, אויב דו לערנסט אז ווען האלט רבי ישמעאל אז מען מיינט לאחר ירושה וישיבה דווקא דארטן ווי עס שטייט אי ביאה אי מושב, לאמיר עס זען, ווי שטייט עס לשון ביי שבת לא תבערו אש בכל מושבותיכם, ווערט דאך דארטן נישט דערמאנט קיין ביאה, ווען האט געזאגט רבי ישמעאל זיין דין נאר דא ווי שטייט ביאה און מושב, שטייט אמר לו רבי עקיבא, רבי עקיבא האט אים געפרעגט, ווי קאנסטו זאגן אז כאטש ס'שטייט מושבות מיט ביאה גייט אן נאר אין ארץ ישראל, הרי שבת שנאמר בו מושבות, שבת שטייט מושבות און ס'גייט אן אומעטום, ואמר ליה, האט רבי ישמעאל געענטפערט, שבת קל וחומר היא. וואס דארף איך אים דאס ענטפערן? נימא ליה, רבי ישמעאל דארף אים זאגן, אנא ביאה ומושב קאמינא, ווען זאג איך אז מען מיינט לאחר ירושה וישיבה, דווקא ווי עס שטייט אי עס לשון ביאה, אי א ביאה און מושב, און ביי שבת אז שטייט נאר מושב, ניט קיין ביאה, מיינט מען אומעטום? ענטפערט די גמרא. חדא ועוד קאמר ליה, האט אים געזאגט רבי ישמעאל צוויי זאכן, חדא איינמאל דאנא ביאה ומושב קאמינא, דו פרעגסט מיר פון שבת, שבת ווערט דאך נישט דערמאנט דאס לשון ביאה, ס'ווערט נאר דערמאנט דאס לשון מושב, מיינט מען דעריבער ביי שבת אומעטום ווייל עס שטייט נישט קיין ביאה, ועוד דקאמרת הרי שבת שנאמר בו מושבות, אפילו ביי שבת זאל שטיין ביה אויכעט, דאך וועט עס אנגיין מיט דעם שבת קל וחומר היא, שבת א קל וחומר, אז מצוות קלות גייען אהן בין בארץ בין בחוץ לארץ, איז די שבת החמורה אוודאי. פרעגט די גמרא, במאי קמיפלגי, די סברה פון רבי ישמעאל'ן? איז דאך א גוטע סברה, ווייל עס ווערט דאך דארט דערמאנט אין פסוק כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם, איז דאך פשטות ווייזט אויס דער לכם א במה וואס גייט אן פאר אלעמען, אז די פרשה פון נסכים איז נאר געזאגט געווארן אויף במת ציבור. פארוואס זאל ר' עקיבא קריגן אויף רבי ישמעאל? ענטפערט די גמרא, בקירבו נסכים במדבר קמיפלגי, די מחלוקת הייבט זיך אהן ווען א יחיד האט געברענגט אויף א במת ציבור א קרבן, צו האט ער געדארפן ברענגען נסכים, דאס איז זיכער א קרבן ציבור דארף האבן נסכים, אין פרשת מילואים ווערט דערמאנט מען דארף האבן נסכים, נאר א יחיד אויף א קרבן ציבור. קריגן זיי זיך. רבי ישמעאל סבר רבי ישמעאל האלט לא קירבו נסכים במדבר, אין דער מדבר האט מען נישט געברענגט קיין נסכים, יא מען האט געברענגט ביי א קרבן תמיד האט מען געברענגט, יחידים האבן נישט געברענגט, דעריבער טייטשט אז דאס וואס גייט מיר דער פסוק יעצט מתיר זיין ווען ס'וועט זיין כי תבואו ווען איר וועט אריין קומען אל ארץ מושבותיכם, ס'עט זיין לאחר ירושה וישיבה, זאג איך דיר אז א יחיד קען שוין אנהייבן ברענגען, דארף שוין ברענגען נסכים, א יחיד אויף א במת ציבור. ר' עקיבא סבר, ר' עקיבא האלט, קירבו נסכים במדבר, אז אויך אין במדבר ווען א יחיד האט געברענגט א קרבן האט ער שוין געברענגט נסכים, קען איך דאך נישט זאגן אז דער פסוק גייט מיר מתיר זיין יעצט דא מען קומט אריין אין לאנד מען זאל א יחיד זאל ברענגען נסכים אויף במה גדולה, ווייל מען דארף דאך שוין, אין די מדבר האט מען עס אויך געדארפן האבן. נאר וואס דען, דער פסוק גייט מיר דא זאגן, ביז יעצט האט איר נישט געהאט קיין במות יחיד, ווייל אין משכן איז דאך געווען גע'אסר'ט די במות, אז איר וועט אריין קומען אין לאנד, און איך וועל פאר אייך מתיר זיין מקריב צו זיין אויף די במות, זאג איך דיר, וועט מען דארטן אויף די במות יחיד דארפן האבן נסכים, דאס איז די טייטש, כי תבואו, איר וועט קומען אל ארץ מושבותיכם, איר וועט קאָנען שוין זײַן מושבותיכם, די מ'עט נישט מוזן ברענגען די קרבן צו דעם משכּן, די פֿערצן יאָר, װאָס מ'איז געװען אין גלגל פֿון ירושה וישיבֿה, די פֿערצן יאָר האָט מען דאָך מתיר געװען די במות, איז אַ יחיד, װאָס ברענגט אַ קרבן אױף אַ במה, דאַרף ברענגען אױך נסכים. רש י. אמר אביי, האט אביי געזאגט, הא תנא דבי רבי ישמעאל, די פריערדיגע תנא דבי רבי ישמעאל, וואס ער זאגט, דארט ווי עס שטייט ביאה מיט מושב מיינט מען לאחר ירושה וישיבה, מפיק ער זאגט אנדערש, מאידך תנא דבי רבי ישמעאל, פון א צווייטן תנא דבי רבי ישמעאל, דער צווייטער תנא זאגט, אפילו דארט ווי שטייט ביאה אליין, כי תבוא אל הארץ, כי תבוא, מיינט מען אויכעט לאחר ירושה וישיבה, אין דער ערשטער ברייתא זאגט דער תנא דבי רבי ישמעאל, ווען מיינט מען לאחר ירושה וישיבה, דווקא שטייט ביידע ביאה מיט מושב, און דער צווייטער תנא לערנט, אפילו ביאה אליין מיינט מען. איז לאחר ירושה וישיבה דתנא דבי רבי ישמעאל מען האט געלערנט הואיל ונאמרו ביאות בתורה סתם אין דער תורה ווערט דערמאנט דאס לשון ביאה כי תבוא אל הארץ כי תבוא אל הארץ ופרט לך הכתוב באחת מהן לאחר ירושה וישיבה אויף איין ארט לגבי דעם דין פון מלך שטייט כי תבוא אל הארץ, שטייט דארט וירשתה וישבתה בה ואמרת אשימה עלי מלך, און דארט ווערט נאר דערמאנט דאס לשון פון ביאה, זע איך דאך אז אויף דעם ארט איז דער טייטש כי תבוא מיינט מען ווען ווערט דער חיוב נישט גלייך מען קומט אריין נאר לאחר ירושה וישיבה. ווען ס'שטייט וירשתה וישבתה בה ס'עט זיין ביידע זאכן אף כל אזוי אומעטום ווי שטייט אין די תורה סתם ביאה מיינט מען לאחר ירושה וישיבה. פרעגט די גמרא ואידך איז דאך שווער אויפן ערשטן תנא דבי רבי ישמעאל וואס דארף ער זאגן אז ווען מיינט מען לאחר ירושה וישיבה? דווקא ס'איז דא ביאה מיט מושב, איך האב דאך א ראיה פון מלך, שטייט דארטן דערמאנט בי בלויז ביאה, און דער פסוק זאגט בפירוש אז ס'איז לאחר ירושה וישיבה, איז דער ערשטער תנא זאגט איך קען נישט אפלערנען פון מלך, משום דהוה מלך וביכורים, ביי ביכורים שטייט אויך אזוי אין פרשת תבוא, והיה כי תבוא אל הארץ שטייט דארט אויך וירשתה וישבת בה, איז דא האב איך דאך צוויי ערטער ווערט דערמאנט אז ביאה מיינט מען לאחר ירושה וישיבה, איז דאס שני כתובים הבאים כאחד, צוויי פסוקים אויף איין זאך, און מיר האבן א כלל וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדין קען איך נישט אפלערנען, אבער דארטן ווי שטייט ביאה וישיבה, דעמאלט מיינט מען לאחר ירושה וישיבה, אבער דא ווי שטייט ביאה אליין, דא ווי די תורה זאגט ירושה וישיבה נאר דארטן, אדער ערגעץ אנדערש ניט, פרעגט די גמרא ואידך, איז דאך שווער אויף דעם צווייטן תנא, ווי קאנסטו זאגן אז דא ווי שטייט ביאה אליין מיינט מען לאחר ירושה וישיבה, אויב ס'איז דאך שני כתובים הבאים כאחד, ער זאגט אזוי, צריכי איך דארף האבן סיי ביי ביכורים סיי ביי מלך, איך קען נישט אפלערנען אפילו אומעדום זאל איך טייטשן ביאה מיינט מען לאחר ירושה וישיבה, די צוויי ערטער מוזן שטיין דאי כתב רחמנא מלך ולא כתב ביכורים, איך זאל אפלערנען אומעדום פון מלך אז ביאה מיינט מען לאחר ירושה וישיבה ביכורים זאל נישט שטיין, הוה אמינא וואלט איך געזאגט טאקע אומעדום ווי עס שטייט ביאה מיינט מען לאחר ירושה וישיבה, אבער ביכורים דקא מיתהני מען האט דאך הנאה, דעריבער וואלט איך געמיינט לאלתר כאטש ס'שטייט כי תבוא, וואלט איך ביכורים נישט געקאנט אפלערנען פון מלך, ואי כתב ביכורים ולא כתב מלך, ס'זאל נאר שטיין ביכורים און מלך זאל ניט שטיין. הוה אמינא וואלט איך געזאגט, טאקע אומעדום וואלט איך טאקע אפגעלערנט פון ביכורים, אז ווי עס שטייט סתם ביאה מיינט מען לאחר ירושה וישיבה, אבער מלך וואלט איך נישט אפגעלערנט, ווייל מלך דדרכו לכבש, די מלך דארף מען דאך האבן אויף צו פירן מלחמות, איז לאלתר דארף מען שוין מאכן א מלך, ווייל אזוי ווי מען קומט אריין אין לאנד איז דאך שוין געוועזן מען האט געהאט מול איינצונעמען. דעריבער איז עס נישט קיין שני כתובים הבאים כאחד. פרעגט די גמרא ואידך, איז דאך שווער אויף דעם ערשטן תנא דבי רבי ישמעאל, וואס יענער זאגט צומיסט ווען זאגן מיר אז מען מיינט לאחר ירושה וישיבה, דווקא דארטן ווי עס שטייט ביאה וישיבה, האסט דאך פון ביאה אליין דאס וואס דו זאגסט ס'איז שני כתובים הבאים כאחד צי ניט? ער זאגט אזוי, נכתוב רחמנא מלך זאל מען שטיין מלך ולא בעי ביכורים, און ביכורים דארף דאך נישט שטיין, ואנא אמינא איך וועל זאגן אזוי, מה דאך מלך דלכבש, א מלך איז דאך געמאכט געווארן איינצונעמען מיט די לאנד, איז דאך דא א סברה פשוטה צו זאגן לאלתר, דאך זאגן מיר לאחר ירושה וישיבה איז דאך ביכורים לא כל שכן די סברה וואס מען האט פריער געהאט די וויילע מיתהני די סברה מאכט עס נישט ממילא אויב מלך כאטש כ'האב א סברה איז דאך איז לאחר ירושה וישיבה איז ממילא די סברה ביכורים מיתהני נישט קיין סברה ואידך בלייבט דאך שווער צוריק אויפן צווייטן תנא דבי רבי ישמעאל פון מלך וואלט איך געוויסט ביכורים מלך כאטש ס'דא א סברה לאלתר ווייל מען דארף דאך אים האבן איינצונעמען, דאך זאגט די תורה לאחר ירושה וישיבה איז דאך אוודאי און אוודאי די ביכורים, און אויב אזוי איז דאך מער איבריג ביכורים איז דאך א שני כתובים הבאין כאחד, ער זאגט אי כתב הכי זאל מען נאר שטיין מלך נישט ביכורים, הוה אמינא וואלט איך געזאגט מידי דהוה אחלה, ביי חלה זענען אלע מודה אז מ'איז געווארן מחויב גלייך, ווייל דארט שטייט נישט דאס לשון כי תבוא, שטייט נישט כי תבוא, נאר דארט שטייט דאס לשון בבואכם, איז רשי ברענגט אראפ דעם ספרי, משונה ביאה זו מכל ביאות שבתורה, אלע ביאות שטייט כי יביאך, כי תבוא, און דא שטייט בבואכם, בבואכם איז די טייטש אזוי ווי מ'איז דארטן אריינגעקומען איז מען שוין גלייך געווארן מחוייב, דעריבער וואלט איך הייסט עס געוואלט מיינען אז איך זאל אפלערנען פון חלה אז וואס? אז ס'זאל באלד אנגיין. דעריבער מוז איך האבן די בפירוש ביי ביכורים אז ס'איז לאחר ירושה וישיבה. פרעגט די גמרא, והשתא דאמרת חובת הגוף נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ, אויב אזוי מושב דכתב רחמנא גבי שבת למה לי, וואו שטייט מען מושב אז ס'איז א חובת הגוף, איז דאך מיר א פשיטא אז דאס גייט אן אומעדום סיי בארץ סיי בחוץ לארץ, זאגט די גמרא איצטריך איך דארף האבן דעם בכל מושבותיכם. סלקא דעתך אמינא איך וואלט געוואלט מיינען הואיל ובענינא דמועדות כתיבה שבת ווערט דאך דערמאנט מיט די יום טובים און ביי די יום טובים איז דאך דער דין ווער מאכט די יום טובים מיר די אידן מיר זאגן דאך אין די ברכה פון יום טוב מקדש ישראל והזמנים מיט דעם וואס די אידן זענען מקדש אז דער טאג איז דער ערשטער טאג פון חודש מיט דעם ווערט דארטן לאמיר זאגן דאס ראש השנה ווערט דער פופצנסטער טאג סוכות וואלט איך געוואלט מיינען תיבעי קידוש כמועדות, אז מ'זאל דארפן מקדש זיין שבת אזוי ווי יום טובים, און דער דין פון קידוש גייט נאר אן אין יהודה, אזוי לערן איך אפ פון א פסוק, קמשמע לן די בכל מושבותיכם לאזט מען הערן אז אלע מושבות זענען גלייך, איז דאך פון דעם א ראיה אז מען דארף עס נישט מקדש זיין די סנהדרין וואס זיי געפינען זיך אין יהודה,